א גוטן, טייערע אידן, און ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער דרײַ און צוואַנציק מיט רבי חיים עקשטיין. א גוטן רבי חיים.
א גוט יאר רבי פנחס. סאו אינעם עבר, דאס טייטש אויף גוט געלט נאמבער צוויי און צוואַנציק האסטו געמאכט א אויסנאם, אנדערש ווי געווענטליך ווען יעדע שמועס איז א דבר של עצמו, און האט נישט קיין סאך שייכות מיט פריער און שפעטער, האבן מיר דא יא, האסט יא, געמאכט א אויסנאם, מ'גייט מאכן א המשך. אבער כ'האב געפרעגט א שאלה וואס דו האסט געזאגט ס'פאדערט א שמועס פאר זיך, און די שאלה האט געהאט שייכות מיט די פיוטשערס מארקעט. סאו איך וועל יעצט זאגן קודם א ווארט, אזוי ווי מ'זאגט ביי די פארזעצונגען אין די אידישע ליכט אמאל פלעגט זיין פארזעצונג אין קורצן פון פריער, איז וואס די פיוטשערס מארקעט מיינט בכלל, איז, איך גיי איבערזאגן דיין משל, אמעריקען עירליינס פארקויפט יעצט טיקעטס פאר נסיעות וואס גייען זיין אין צען חדשים ארום, אמעריקען עירליינס נעמט א ריסק, און די ריסק איז אז לאמיר זאגן ער טשארדזשט מיך פופצן הונדערט דאלער פאר א טיקעט פון ניו יארק קיין ארץ ישראל, כ'האף ער טשארדזשט ווייניגער, ס'איז אסאך געלט, וויפיל קאסט עס יעצט, ניין?
איך האב געזאגט אוסטראליע, אבער דו קענסט גיין קיין ארץ ישראל, ס'נישט קיין פראבלעם.

און מען צאלט דיר הונדערט טויזענט דאלער פאר די דרשה, איך מיין איך מיין וואס עס איז אנגענומען. אה יא יא ווייס דווקא יא. שוין. אקעי סאו מיר גייען קיין אסטראליע. סאו איך קויף א טיקעט קיין אסטראליע אויף צען חדשים ארום, אמעריקען עירליינס טשארדזשט מיך פופצן הונדערט דאלער, אבער אמעריקען עירליינס נעמט א ריסק, ווייל צו מאכן די פלייט קאסט זיי געלט, און ווי דו האסט פארגעשטעלט די עיקר קאסט זיי אויל. די אויל וואס ס'קאסט צו געז ווי מ'רופט עס יא, און ס'קען זיין אז די פרייז פון אויל וועט דעמאלטס זיין אזוי טייער אז די הונדערט פֿופֿצן הונדערט דאלערדיגע טיקעטס וואס זיי פארקויפן יעצט גייט עס נישט אויסצאלן, איז וואס טוען זיי? קויפן זיי יעצט אויל אבער זיי האבן עס נישט ווי צו האלטן, סאו זיי קאלן אן שעל, עס איז א קאמפאני וואס פארקויפט אויל, און זיי זאגן זיי איך צאל דיר יעצט איין פאר טויזנט פעסער אויל וואס איך גיי דארפן פון דיר במשך, אין די פיוטשער ערגעץ אין די נעקסטע צען חדשים. דאס איז בקיצור די. און נאכדעם איז דא מענטשן, און שעלס פארקויפט, אבער נאכדעם איז דא מענטשן וואס הייבן אן האנדלען מיט דעם קאנטרעקט, ווייל ס'קען זיין אז די אויל גייט ארויפגיין, ס'קען זיין ס'גייט אראפגיין, און מענטשן הייבן אן מאכן ביזנעס דערמיט. סאו דאס איז אין קורצן אין איין ווארט וואס די פיוטשער, ספעסיפיקלי די פיוטשער אויל מארקעט איז. פיוטשער אויל רופט מען עס? אויל פיוטשער? קרוד אויל פיוטשערס, יא. קרוד אויל פיוטשערס. אקעי, סאו יעצט קומען צו מיין שאלה פון. וואס כ'האב געענדיגט פאריגעס מאל, איך מיין אז דאס איז געווען, פארוואס זאל א מענטש, וואס איז די אינסענטיוו פאר א מענטש צו האנדלען אין די פיוטשערס מארקעט? פארוואס זאל ער נישט יעצט גיין קויפן א סטאק אין אויל, אין א אויל קאמפאני? פארוואס זאל ער נישט האנדלען מיט אויל יעצט? וואס איז די איידיע פון האנדלען מיט וויפיל די פרייזן פון אויל וועט זיין אין די פיוטשער? אונז האמיר אויך געהאט געמענטשענט די פיוטשערס מארקעט פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און איך מיין אז עס גייט זיין אסאך גרינגער צו רעדן פון דעם, ווייל דאס זענען מער מענטשן באקאנט ווי די אויל פיוטשערס. אקעי סאו עס ענד פי, דו האסט געזאגט איז א אינדעקס הייסט עס? פון פֿינף הונדערט שטארקסטע קאמפאניס וואס איז אזוי ווי אויף די סטאק מארקעט אין א געוויסן זין איין ענטיטי די גרופ פון פֿינף הונדערט וואס איז ווערט כך וכך און מען קען קויפן סטאקס אין דעם אויכעט יא? יא דו קענסט קויפן קענסט קויפן א אינדעקס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס ווען דו לייגסט דארטן אריין געלט האסטו צעשפרייט דיין געלט צווישן פֿינף הונדערט קאמפאניס דאס קענסטו קויפן דורכן קויפן א ETF. וואס הייסט SPY, באט נישט פון דעם גייען מיר אונז יעצט רעדן, אונז גייען מיר רעדן פון קויפן די פיוטשערס קאנטראקט. אקעי. א פיוטשערס קאנטראקט פון די עס ענד פי פייוו הונדערט איז פארוואס דאס אנשטאטס קויפן SPY לאמיר זאגן, אדער אנשטאטס קויפן עפל סטאק מיט טעסלע סטאק מיט מייקראסאפט סטאק מיט יעדן איינעם עקסטער. יא, סאו צו קויפן א פיוטשער אין די עס ענד פי פייוו הונדערט מיינט וויפיל די עס ענד פי וועט ווערט זיין. כ'ווייס ווען, אין א חודש ארום, אין צען חדשים ארום. און יא, אדער וויפיל די פיוטשער זאגט דיך אז די פרייז איז. סאו אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן אז די עס ענד פי פייוו הונדערט איז יעצט דרײַ טויזנט. יא. און די פיוטשער קאנטראקט איז טווענטי ניין הונדערט. איז די, איז אויטאמאטיש די קאנטראקט יעצט ווערט דרײַ טויזנט.

גייט ארויפגיין די קאנטראקט פרייז אדער אראפגיין די קאנטראקט פרייז לפי די מארקעט, יא סאו לאמיר זאגן אז אז לאמיר צוריק גיין צו דיין משל פריער פון אמעריקען עירליינס, אמעריקען עירליינס האט אריינגעלאקט א פרייז פאר הונדערט דאלער און יעצט איז ווערט גאז הונדערט און צען דאלער אקעי, און איינער אין אמעריקען עירליינס דעסיידט יו נאו וואט כ'דארף מער נישט די פיוטשערס קאנטראקט כ'וויל עס פארקויפן, פאר וויפיל גייען זיי עס קענען פארקויפן? פאר הונדערט אדער פאר הונדערט און צען? ווייל ס'איז ארויף די פרייז שוין. דאס רעפרעזענט יעצט א וועליו פון הונדערט און צען, ווייל די זאך וואס שטייט, די זאך וואס באהאלט זיך אונטער די קאנטרעקט, די אייטעם, די קאמאדיטי, איז יעצט ווערט מער. לאמיר זאגן א הויז, איך האב א קאנטראקט מיט דיר, א הויז וואס איז ווערט א מיליאן דאלער, אז איך גיי עס קענען קויפן פון דיר פאר א מיליאן דאלער ריגארדלעס וואס די מארקעט טוט. יעצט איז די הויז ווערט א מיליאן הונדערט טויזנט דאלער. און איך וויל פארקויפן מיין קאנטראקט פאר א צווייטן.

סאו בקיצור די שארט ענפער איז אין איין ווארט וועגן די לעווערידזש, לעווערידזש מיינט בעסיקלי וויפיל געלט דארף איך אראפלייגן קעגן וואס איך באקום. אקעי דיין, לאמיר גראד צוריק אריין שפרינגען אינעם משל. סאו לאמיר זאגן אז איך וויל קויפן די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז יעצט ביי דרײַ טויזנט, מיינט אז איך דארף אראפלייגן דרײַ טויזנט דאלער כדי צו קענען אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט. און יעדע מאל וואס די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט ארויף מיט איין דאלער וועל איך מאכן איין דאלער, דריי טויזנט דאלער אראפגעלייגט און געמאכט איין דאלער פאר יעדע מאל וואס ס'גייט ארויף. און אסאך חברה ווילן סאך מער פון דעם, אקעי, סאו וואס מען טוט איז איך קויף א פיוטשערס קאנטראקט, א פיוטשערס קאנטראקט ארבעט אז מיט יעדע פוינט, וואס די פיוטשערס גייט ארויף, עס גייט ארויף מיט איינס, האב איך געמאכט אויף יעדע איינס פופציג. איך פארשטיי נישט. סאו לאמיר זאגן עס גייט ארויף פון דרײַ טויזנט ביז דרײַ טויזנט מיט איינס, איך האב איין פיוטשערס קאנטראקט, און די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז ארויף געגאנגען פון איינס, פון דרײַ טויזנט צו דרײַ טויזנט מיט איינס, האב איך פארדינט פופציג דאלער. וויאזוי? וויאזוי איך האב עס פארדינט איז די ענטפער פאר דעם וועגן די לעוורעדזש, די לעוורעדזש מיינט.

ווייל איך קען מיט קליין געלט קאנטראלן אזוי סאך, וואס דאס מיינט אז די פיוטשערס מארקעט גייט ארויף מיט צען פוינטס, אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט ארויף מיט צען פוינטס און יעדע פוינט איז פֿופֿציק דאלער מיינט אז עס גייט ארויף מיט פֿינף הונדערט דאלער מיין פאזישן, איך האב אראפגעלייגט פֿינף טויזנט דאלער האב איך געמאכט צען פערצענט אויף מיין געלט, און עס קען זיין אסאך און יעדן טאג רוקט זיך עס מיט דרײַסיק פֿערציק פֿופֿציק פוינטס אדער מער, סאו סאו סאו ס'איז א.

כדי צו מאכן סימפל פאר די עולם האב איך אגאנצן צייט גערעדט פון געלט, אבער באמת גערעדט, די פיוטשערס מארקעט רעדט מען נישט דארטן פון געלט, מען רעדט דארט פון טיקס. טיקס? טיקס. יא, אזוי ווי ביסט געווען אין קאנטרי, דיין קינדער באקומען א טיק. יא, אזא בחינה? אזא בחינה, TICK, ס'איז נישט אזא בחינה, אבער ס'איז אזוי ווי ער האט עס אנגערופן, טיקס. ס'האט נישט קיין שייכות מיט קעש. סאו, ס'רוקט זיך פער טיק. ווען דו קויפסט למשל סתם סטאקס, גייט יעדע פעני אויסמאכן. א פעני ארויף האסטו פארדינט געלט, א פעני אראפ האסטו פארלוירן געלט. ווען דו קויפסט א פיוטשערס מארקעט רעדט מען ניטאמאל צו דיך פון פעניס, מען רעדט נאר פון א טיק. יעדע פיוטשערס קאנטראקט האט א אנדערע טיק און א אנדערע טיק וועליו, און די מינימום וויאזוי ס'קען זיך רוקן אויף ארויף אדער אויף אראפ א פיוטשערס קאנטראקט איז מיט א טיק. די טיק וועליו, די מינימום טיק ביי די עס ענד פי פֿינף הונדערט למשל, איז פֿינף און צוואַנציק. פֿינף און צוואַנציק וואס? א קווארטער. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז א פוינט וואס אונז ווייסט מען פריער אז ס'מיינט הונדערט סענט, איז צוזאמגעשטעלט פון פיר טיקס. אהא, א טיק איז א קווארטער וואס רוקט פֿינף און צוואַנציק סענט. סאו די מארקעט רוקט זיך ארויף צו די נעקסטע לעוועל אין א פיוטשערס קאנטראקט מיינט אז ס'האט זיך גערוקט מיט פֿינף און צוואַנציק סענט, מיט א קווארטער. און אויב האב איך דיר געזאגט אז פאר יעדע פוינט אין א פיוטשערס קאנטראקט פארדינט מען פֿופֿציק דאלער, וואס מיינט עס ביי יעדע טיק אין א עס ענד פי פֿינף הונדערט פיוטשערס קאנטראקט וויפיל פארדינט מען?

ווייל אויב לאמיר זאגן דו לייגסט אריין פֿינף טויזנט דאלער אין א פיוטשערס קאנטראקט און די מארקעט שמייסט ארויף צו הונדערט פוינטס, וויפיל האסטו געמאכט אדער פארדינט? אויב האסטו געמאכט אויף ארויף יא, סאו וויפיל האסטו פארדינט? הונדערט מאל פופציג, וויפיל איז הונדערט מאל פופציג? פינף טויזנט דאלער. עקזעקטלי, האסטו געדאפלט דיין אקאונט היינט אליין. אבער פון די אנדערע זייט אויב גייט די מארקעט אראפ מיט הונדערט פוינטס וואס האסטו געטון? איז געענדיגט מיט דיין אקאונט. וואו. זכרונו לברכה, אמאל געווען אן אקאונט. סאו ס'איז צוויי זאכן, קודם אז די אז די ס' ס'שפרינגט, כ'מיין ס'רוקט זיך שטארק אהין און אהער. ס'רוקט זיך זייער שטארק רעלאטיוו צו וויפיל דו האסט אריינגעלייגט. אהה, און און ס'דזשאמפט, די דזשאמפס וואס ס'מאכט, כ'מיין אויף וויפיל ס' אויף וויפיל ס'נוגע צו די געלט וואס מ'מאכט אדער מ'פארלירט, זענען אויך גרויסע דזשאמפס. סאו ווי איך זיץ אין א קאר וואס קען נישט פארן אונטער צען מייל א שעה. ווען ער שפרינגט, אפילו ווען כ'גיי ארויף אדער אויף אראפ, ס'גייט מיט שטיקלעך פון צען פער צען מייל. סאו אדער גייסטו אדער גייסטו אנקומען זייער שנעל. אדער שטייט. אקעי, דו ביסט א פאזיטיוו מענטש, איך האב געוואלט עפעס אנדערש זאגן, אדער גייסטו נישט אנקומען. איי דאנט נאו. קיצור, ס'איז ס'איז יא, שטעל דיך פאר, ס'גייט א שפרינג הונדערט פֿופֿציק מייל אויף פאראויס אדער הונדערט פֿופֿציק מייל אויף צוריקצוועגס, סאו. דאס איז א גרויסע ריסק, און מען גייט אים עדווערטייזט נאך, wow קום צו די פיוטשערס מארקעטס האט אזעלכע ריזיגע לעווערידזש מיט א קליינע אקאונט קענסטו עס מאכן, און אהין און אהער און מענטשן ווערן עקסייטעד און מען לויפט אריין און רחמנא לצלן. יא. סא, צו איינער וואס קענט זיך נישט אויס, וואס ווייסט נישט וואס עס טוט זיך דארטן, זאל נאר אינוועסטן א נומבער פון געלט וואס ער איז באמת גרייט צו פארלירן און זיין מאגן קען עס פארדייען. אה, איך האב געוואלט זאגן אויב האט ער געלט ער איז גרייט צו פארלירן קען ער דיר עס גראד געבן. יא, מיר? יא, וואס דארף ער עס דארט לייגן? ס'וועט גיין צו עפעס א גוי? ווייל איך זאג דיר הונדערט פראצענט בלי שום ספק אז איינער ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך דארט און ער גייט אריינגיין נאך פאר ער האט געענדיגט געניצן האט ער שוין דערלייגט זיין געלט. וואו, ממש אזוי? יא, די ערגסטע גייט זיין ווען ער גייט מאכן, ווייל דעמאלטס גייט ער זען ווי גרינג ס'איז און ער וועט אריינלייגן זיין גאנצע געלט אין די נעקסטע פאזישן דארט וועט ער דערלייגן. ס'איז אבער דא א וועג וויאזוי מען קען אריינגיין אריינגיין אין די פיוטשערס מארקעט יא מיט קליין געלט, כ'מיין מיט קלענערס, נישט קיין גרויס געלט, געלט וואס ער באמת ווייסט וועט גארנישט געשען אויב ס'גייט פארלוירן ווערן. יא, סאו ס'איז דא א נייע זאך וואס איז לעצטנס ארויסגעקומען, וואס דאס ווערט אנגערופן מייקראו פיוטשערס. מייקראו פיוטשערס? מייקראו פיוטשערס בעיסיקלי איז פיוטשערס קאנטראקט א צענטל אבער פון די פיוטשערס קאנטראקט. אהא, סאו אהא, אקעי. סאו קוק עס אן אזוי ווי אויב זאג איך דיר. אז אין איין פיוטשערס קאנטראקט ווען ס'גייט ארויף מיט א פוינט האסטו פארדינט פופציג דאלער, דארטן ווען ס'גייט ארויף מיט א פוינט האסטו פארדינט פינף דאלער. אהא. בקיצור נאכאמאל, ס'איז צוריק צו, ס'איז צוריק צו די געווענליכע סטאק מארקעט, לאמיר זאגן מיט די בחינה אז ס'איז יא, קען יא גיין קליינע געלט קליינע פארדינסטן, אדער קליינע געלט מיט קליינע פארלוסטן, קלענערע. סאו וואס איז יעצט איז הדרא קושיא לדוכתיה וואס איז די איידיע פון גיין אין די פיוטשערס מארקעט אויב מען רעדט ווייטער פון קליין געלט? אה, ווייל דו האסט ווייטער די בענעפיט פון לעווערידזש, דאס איז איין זאך, בענעפיט פון לעווערידזש איז א שטארקע זאך, אז דו דארפסט, אז דו קענסט מיט קליין געלט, אז, אז, אסאך, מיט פיר פינעף הונדערט דאלער אסאך מאל, קענסטו האבן אזא קאנטראקט, און, און ס'קאנטראלט דאך פופצן טויזנט דאלער אנשטאטס הונדערט פופציג טויזנט דאלער, סאו ס'איז ווייטער ריסקי, אבער איינער וואס האט זיך געלערנט.

פאנג אן מיט די קליינע, פרואוו אז דו קענסט מיט די קליינע, און אז דו וועסט מצליח זיין מיט די קליינע קענסטו טראכטן פון אריינגיין אין די געהעריגע נארמאלע פיוטשערס מארקעט. דאס איז איין סיבה פארוואס מענטשן טוען עס. ס'דא נאך איין זאך. ס'איז דא א געזעץ אז ווען איינער קויפט אדער פארקויפט סטאקס און אפשענס, אויב האט ער א אקאונט, כמעט אייביג אויב האט ער א אקאונט, ס'איז דא עקסעפשענס, באט כמעט אייביג אויב האט ער א אקאונט פון אונטער פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, איז דא א געזעץ וואס ווערט אנגערופן די פעטערן דעי טרעידינג רול, אויף ראשי תיבות איז עס PDT, דארט זאגט די SEC זאגט בעיסיקלי די גאווערמענט אז מען טאר נישט מאכן מער ווי דריי ראונד טריפ טרעידס וויטין פייוו דעיס, ראונד טריפ טרעידס מיינט אין די סעים דעי, ראונד טריפ טרעידס מיינט קויפן און פארקויפן די זעלבע טאג א סטאק, די זעלבע סטאק אדער די זעלבע אפשן.

אבער איינער וויל עס יא טון פאר וואטעווער ריזען, אדער ווייל ער האט ליב צו געבן געלט פאר די סטאק מארקעט, אדער פאר א צווייטן, אדער פאר א צווייטן וואס ווייסט יא וואס ער טוט, אדער ווייל ער ווייסט יא וואס ער טוט און ער וויל עס טון. אקעי, די פיוטשערס מארקעט האט נישט די געזעץ. סאו ער קען עס טון וויפיל מאל ער וויל אריין און ארויס און ער גייט נישט ווערן פלעגד אלס א פי די טי ווייעלעישן. קיצור ס'איז דא סיבות פארוואס דארטן זיך צו דרייען אבער עטליסט אונז האמיר יעצט אן איידיע וואס דארטן טוט זיך, וואס די ווארט מיינט, וואס די טערמס מיינען, און וואס נישט צו טון, און פאר ווייטערדיגע אזעלכע שאלות ווער ס'וויל זיך באקענען מיט טערמס, מיט ווערטער, מיט זאכן, מיט זאכן וואס געשען, וואס שפילן, וואס שפילן זיך אפ אין די מארקעט, קען מען שיקן א שאלה אויף טעקסט מעסעדזש אדער אימעיל צו רבי חיים, און די נומבער קודם צו שיקן א שאלה אויף טעקסט מעסעדזש איז. אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זירא טרי סעווען און אימעיל איז ask עט חיים עקשטיין דאט קאם ask עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. כ'וויל זאגן נאך איין זאך פאר מען ענדיגט. די עקספערט אין די פיוטשערס מארקעט דרייען זיך סאך מער עקספערט טרעידערס ווי. עמעטשור טרעידערס אדער נישט קיין עקספערט טרעידערס און ווען איינער איז עכט שטארק אינוואלווד אין די פיוטשערס באקומט ער א געוויסע עטרעקשאן צו די פיוטשערס מארקעט אז על פי רוב האבן זיי עס בעסער ליב אפילו פון די סטאק מארקעט אקעי אויב מען ווייסט וואס מ'טוט קיצור ס'איז מער ס'ווערט אנגערופן מער א עדווענסד מארקעט ס'איז נישט די סימפל סטאק מארקעט ס'איז מער עדווענסד מארקעט. די ריכטיגע חברה דרייען זיך דארטן. יא. גוט, פיין, א גרויסן גרויסן שכויח ר' חיים. מיי פלעזשער, הצלחה.